מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן נאך אלץ אין דעם ספר דערצייל מיר א מעשה פון רבי ניסן מינדעל, מיר האלטן מיר האלטן סיפור צדיק ב', מיר האלטן אין די אין דעם גרופ מעשות וואס זיי הייסן פון ווייטע לענדער, די מעשה וואס מיר גייען דערציילן היינט איז די קעפל איז א הארץ איז א שפיגל. אין דער שטאט אלעפא אין סוריה האט אמאל געלעבט א איד, שמשון איז געווען זיין נאמען, און גערופן האבן אים אלע שמשון הגיבור. ער איז אבער בפירוש נישט געווען פון דעם סארט וואס די חכמים פון דער משנה באצייכענען אלס א אמת'ער גיבור. אין די משנה שטייט, איזהו גיבור הכובש את יצרו, אזא איינער וואס באזיגט זיין יצר הרע ווערט אנגערופן א גיבור, אים האט מען גערופן שמשון הגיבור, אבער נישט געווען אין דעם סוג פון דעם גיבור. געווען איז ער א הויכער, א ברייטפלייציגער איד, א ברייטע פלייצע, וואס האט אנגעווארפן א מורא אויף די אידישע קרעמער און מארק-הענדלער, ער האט אנגעווארפן אויף אלעמען א פחד. ער האט ער האט אויך ליב געהאט דעם ביטערן טראפן, ליב געהאט צו טרינקען משקה, און אז ער האט זיך ארויסגעלאזט א האלבער שיכור'ער, אז ער האט זיך ארויסגעלאזט א האלבער שיכור'ער אין מארק האבן אלע פאר אים אפגעטראטן דעם וועג ארבעטן און פארדינען א כשר'ע פרוטה, ער פלעגט פשוט נעמען אויף בארג עסנווארג, גרינסן און פרוכט און קיינער האט נישט געוואגט אים צו אנטזאגן, פלעגט קומען און נעמען זאגן כ'וועל אייך באצאלן. קיינער האט אים נישט אפגעזאגט און קיינער האט אים נישט געבעטן צו באצאלן פון פחד, ווען אן ארעמע קרעמערקע פלעגט אים אמאל דערמאנען אז ער איז איר נאך שולדיג א פריערדיגן חוב, פלעגט ער אנשטעלן אפאר אויגן ווי א גזלן, אדער אמאל אויך א ברום געבן, איך וועל דיר שוין אזוי באצאלן אז דו וועסט פארזאגן א צענטן און גיי שריי חי וקיים. אז ס'איז געווען כמעט אוממעגליך אויסצוהאלטן פון אים, האבן מענטשן גענומען באקלאגן זיך פאר'ן רב אויף דעם שמשונ'ס הנהגה. האט דער רב געשיקט זיין שמש צו רופן שמשונ'ען. שמשון איז געקומען צום רב און האט אנגעשטעלט אן אומשולדיגן פנים. דער רב האט מיר עפעס וואס צו זאגן? האט ער געפרעגט דעם רב. איך האב שוין גרייליך וואס, זיכער האב איך דיר וואס צו זאגן, האט דער רב געזאגט, און האט אים גענומען מוסר'ן פאר זיין הנהגה, שמשון האט געלייקנט שטיין און ביין, אדרבה, ער האט גע'טענה'ט, זאל דער רב זאגן ווער עס האט זיך באקלאגט אויף מיר, איך דארף דיר קיין נעמען נישט געבן, האט אים דער רב שטרענג געענטפערט, ס'איז גענוג אז ס'איז צו מיר דערגאנגען אזא מין קלאנג, מוז נישט זיין אז איינער האט מיר געקומען זאגן. אויף א קלאנג קען מען נישט בויען האט שמשון שוין אביסל חוצפה'דיג געענטפערט, איר ווילט בויען אויף א קלאנג? ס'איז טאקע קיינער נישט געקומען נאר ס'דאכט זיך אייך אז איר האט געהערט פון איינעם? אויב אימעצער האט א טענה צו מיר בין איך גרייט צו שטעלן זיך צו א דין תורה. פארשטייט זיך אז קיינער האט נישט געוואגט צו רופן שמשונ'ען צו א דין תורה, דאס וואלט דאך געווען סכנת נפשות, און שמשון איז זיך ווייטער אנגעגאנגען ווי פריער. האט געטאן די זעלבע זאכן ווי פריער, אלע האבן געציטערט פון אים און האט געטאן אלץ ווי פריער. אין א געוויסן טאג איז געקומען א אידענע פון א דערבייאיגן דארף מיט צוויי גרויסע קוישן פרוכט און גרינסן און האט זיך געזעצט אין מארק ווארטנדיג אויף א קונה. גייט פארביי א הויכער איד און שטעלט זיך אפ, ער קלייבט אויס עטליכע שיינע פרוכט און א בינטל מערעלעך לייגט ער אריין און ער קלייבט אפ א שיינע שיינע ער קלייבט אפ עטליכע שיינע פרוכט און א בינטל מערן מערעלעך און לייגט אלץ אריין אין זיין אין זיין קאפער און שפאצירט זיך אוועק. רבי איד, איר האט מיר נישט באצאלט! רופט אויס די דארפ'ס אידינע. שמשון שטעלט זיך אפ, ווארפט איר צו א בייזן בליק און זאגט איר, פארמאך דיין פיסק, אידינע, זיי צופרידן וואס איך האב ביי דיר נישט גענומען מער. די אידענע איז אבער נישט געווען צופרידען פון אזא גליק, זי האט גענומען שרייען געוואלד! ער האט מיר באגזל'ט! אידען וואס שווייגט איר? שמשון האט זיך ווייניג וואס געמאכט צו טון פון דעם, און איז פאמעליך געגאנגען ווייטער אין זיין וועג, מיט די צוגענומענע פירות מיט די מערעלעך. קיינער האט נישט געוואגט אנצוהויבן זיך מיט שמשונ'ען, אבער ווען ער איז אוועק האט זיך פארזאמלט א א שיינע פאר אידן ארום דער דארפ'ס אידענע און האבן איר אויפגעקלערט, מ'האט איר מסביר געווען אז דאס איז דער טרויערדיגער בארימטער שמשון הגיבור, א איד א גזלן וואס קיינער וויל זיך נישט פארטשעפען מיט אים, זיי האבן איר אבער אן עצה געגעבן, גיי צום רב און רוף שמשונ'ען צו א דין תורה. אידענע האט זיך טאקע נישט געפוילט און זי איז גלייך אוועק געגיין צום רב. ענדליך האבן האבן מיר א דין תורה מיט שמשונ'ען האט דער רב געזאגט ברוך השם מיר האבן שוין ווער ס'גייט רופן פאר א דין תורה און האט תיכף געשיקט רופן אט דעם חברה'מאן. שמשון איז געקומען איך בין גרייט אויסצוהערן די טענות פון ביידע צדדים האט דער רב געזאגט און האט געהייסן די דארפ'ס אידענע זי זאל זאגן אין שמשונ'ס אנוועזנהייט וואס איר טענה איז צו אים. די אידענע האט דערציילט ווי זי איז געקומען אין מארק מיט אירע צוויי קוישן פרוכט און גרינסן און ווי אזוי אט דער מאן און ווי אזוי אט דער מאן האט צו זיך אין קארב אין זיין קאפער אריינגעלייגט אירע בעסטע פרוכט און א בינטל מיט מערעלעך, און איז אוועק נישט באצאלנדיג פאר דעם קיין פאר דעם קיין גראשן. אלע אידן אין מארק האבן געזען און געהערט, האט זי אנגעגעבן אלס עדות. דאן האט זיך דער רב געווענדעט צו שמשונען און האט איהם געפרעגט, וואס האסטו צו זאגן וועגן דער טענה? שמשון האט נישט געלייקנט אז ער האט גענומען די פרוכט און גרינסן, ער האט אבער זיך פארענטפערט, ווער זאגט עס אז איך וועל נישט באצאלן? איך וועל באצאלן ווען איך וועל האבן געלט. דאן האט דער רב ארויסגעגעבן זיין פסק דין, שמשון מוז תיכף אדער אומקערן די פרוכט און גרינסן צו דער אידענע, אדער באצאלן פאר דעם פאר דעם אויפן ארט גלייך. דערביי האט ער געווארנט שמשונ'ען, אז ווייל דאס איז די ערשטע דין תורה קעגן אים, לאזט ער אים אפ אן א שטראף. אבער אויב נאך איימיצער וועט אים רופן צו א דין תורה און ער וועט זיך ארויסווייזן דער שולדיגער, וועט אים דער רב געבן גאר א שטארקע הארבע שטראף. ניט אויסרעדנדיק אַ וואָרט, האָט שמשון באַצאָלט דער אידענע פֿאַר די פֿרוכט און גרינסן, וואָס ער האָט בײַ איר גענומען, גלײַך אַרויסגענומען פֿון קעשענע די געלט און באַצאָלט. אָבער אַרויסגייענדיק פֿון בית-דין-שטיבל, האָט ער געבאָטשעט פֿאַר זיך, איך וועל זיך שוין אָפּרעכענען מיטן רבֿ. דער שמש האט געהערט שמשונ'ס בייזע ווערטער און ער האט זיך זייער שטארק דערשראקן. דער שמשון איז פעיק אויף אלץ, ער קען אלץ אפטון ליידער. האט דער שמש האט דער שמש האט געטראכט אז עס איז פשוט א סכנה און ער האט באשלאסן אז ער גייט אריין צום רב און ער גייט אים ווארענען וואס ער האט געהערט פון דעם שמשונ'ען. עטליכע טעג שפעטער האט דער רב באקומען אן איינלאדונג צו זיין סנדק אויף א ברית אין א דערבייענדיגן דארף, אין א דארף לעבן דעם שטאט. דער רב האט געהייסן דעם שמש צו דינגען א באלאגאלע און זיי האבן זיך געלאזט פארן אין דארף אריין צום ברית. דער וועג האט געפירט דורך א קליינעם וואלד און דער שמש האט געהאלטן אן אפן אן אפן אויג ער האט געהאלטן אין איין קוקן ווי אלע פון אלע זייטן, ווי דאס הארץ וואלט אים געזאגט אז אפשר לויערט אויף זיי שמשון א גיבור, אפשר שמשון האט געהערט אז ער פארט אויף א ברית און דא איז א גוטער פלאץ צו נעמען נקמה, און אויב ער איז נאך האלב שיכור דערצו איז דאך ממש סכנת נפשות. און טאקע פון ווייטן האט דער שמש באמערקט א פארדעכטיגן פארשוין וואס פארשטעקט זיך אונטער א בוים, ער האט געזען עפעס איינער א דיקער הויכער מענטש באהלט זיך אונטער א בוים, ער האט באלד דערציילט דעם רב וועגן דעם און האט פארגעלייגט אז ס'איז גלייכער זיי זאלן זיך אויסדרייען און גלייך גיין צוריק. דער רב האט געהייסן דעם בעל עגלה אפשטעלן זיך, זאגנדיג, די זון האט אנגעהויבן אראפלאזן זיך אויף די שפיצן ביימער, ס'איז שוין נאך האלבן טאג, און שוין צייט צו דאווענען מנחה. דער רב איז אראפ פון וואגן, האט געוואשן די הענט פון א פלאש וואסער וואס זיי האבן מיטגענומען, און איז צוגעגאנגען צו א בוים און האט זיך געשטעלט דאווענען מנחה. ער האט געדאווענט מיט גרויס כוונה, און איז אויך א וויילע געשטאנען פארטראכט. דאן איז ער צוריק אריין אין וואגן און האט געהייסן דעם בעל עגלה צו פארן ווייטער. ווייט זענען זיי, ווייט זיי, זענען זיי נישט געפארן נאך מנחה, פלוצים איז שמשון ארויסגעלאפן פון אונטער א בוים אינמיטן וועג און האט אפגעשטעלט דעם פערד. דאן איז ער צוגעלאפן צום רב, האט אנגעכאפט און געקושט זיין האנט און האט מיט טרערן אין די אויגן געבעטן דעם רב'ס מחילה. דער רב האט אים מוחל געווען בתנאי אז ער וועט אים צוזאגן אז ער וועט זיך שוין מער נישט פירן ווי פריער, שמשון האט עס אים צוגעזאגט מיטן גאנצן הארצן, דאן האבן זיי זיך פריינטליך געזעגנט און זענען געפארן ווייטער צום דערפל. דער שמש וואס האט דאס אלץ צוגעזען מיט א קלאפנדיגע הארץ האט זייער פריי אפגעאטעמט. ער איז אבער געווען דערשטוינט פון דער גאנצער געשעעניש, און האט געבעטן דעם רב צו דערקלערן אים פארוואס ער איז געווען אזוי זיכער אז אלץ וועט זיך אויסלאזן אזוי גוט. דער שמש האט אזוי געציטערט און ער זעט אז דער רב איז געווען רואיג. איך וועל דיר דאס ערקלערן מיט א פסוק אין חומש, האט דער רב געענטפערט צו דעם שמש. דו ווייסט דאך די געשיכטע מיט יעקב און עשיו, ווי אזוי יעקב אבינו האט באקומען די ברכות פון זיין פאטער יצחק, און עשו האָט אים דערפֿאַר געװאָלט הרגענען. דאַן האָט רבֿקה געהײסן איר באַליבטן זון יעקבֿ צו אַנטלױפֿן פֿון שטוב און גײן צו איר ברודער לבֿן אין חרן און זײַן בײַ אים, ביז עשוס שׂינאה װעט איבערגײן, װי דער פּסוק זאָגט, עד שוב חמת אחיך. מסתּם האָט יעקבֿ אָבֿינו געטראַכט, װי אַזױ װעל איך װיסן, װען עשוס שׂינאה װעט איבערגײן? ער וועט מיר שיקן א בריוול אז ער האט זיך פארבענקט נאך מיר? דאס וועט דאך זיכער נישט פאסירן. ער וועט מיר שיקן א בריוול אז ער האט זיך פארבענקט נאך מיר? זיכער נישט. און אויב איך באקום שוין אזא בריוול, קען מען זיך פארלאזן אויף עשיו'ס ווארט? ס'קען זיין אז ער וויל איך זאל קומען און ער וועט מיר יעמאלט כאפן. אבער עס ווייזט אויס אז רבקה האט ווי געליינט יעקב'ס געדאנקען, ווארום זי האט באלד צוגעגעבן, רבקה האט געטראכט אויכעט וואס יעקב טראכט, ביז די שנאה צו דיין ברודער וועט זיך אפטאן פון דיר, עד אשר תשוב חמת אחיך ממך, דאס איז געווען יעקב'ס סימן וואס זיין מוטער רבקה האט אים געגעבן, אז ער וועט אויפהערן צו פילן א שנאה צו זיין ברודער, עד אשר תשוב חמת אחיך ממך פשוט ווי מ'ליינט עס, מיינט עס ביז דער כעס פון עשו וועט אוועקגיין פון דיר, אבער יעקב, רבקה האט אים געגעבן צו פארשטיין אז ס'איז אנדערע ווערטער, עד אשר תשוב חמת אחיך ממך, דער כעס פון דיין ברודער וועט אוועקגיין פון דיר, פון דיין כעס אויף דיין ברודער. און דאס איז געווען יעקב'ס סימן וואס זיין מוטער רבקה האט אים געגעבן, אז ער וועט אויפהערן צו פילן א שנאה צו זיין ברודער עשו, וואס צוליב אים האט ער געמוזט אנטלויפן, נישט זיין מיט'ן טאטן מאמען, און אנטלויפן פון דערהיים, איז א סימן אז דער ברודער האט אויפגעהערט צו פילן א שנאה צו אים. זייער געשמאק, ווען ער וועט זען אז זיין שנאה איז אראפגעגאנגען וואס שוין אזויפיל יארן דארטן, יעמאלט וועט ער וויסן אז עשו'ס שנאה איז אראפגעגאנגען. זעסטו, האט דער רב ווייטער ערקלערט, א הארץ איז א שפיגל, וואס שפיגלט אפ די געפילן וואס מענטשן האבן איינער צום צווייטן, און אזוי איז דאס געווען אויך אין אונזער פאל, איך בין געווען שטארק אויפגעבראכט און ברוגז אויף שמשונ'ען צוליב זיין הנהגה, ווער ווייסט וויפיל צייט ער האט עס אפגעטון, געווארפן א פחד אויף אלע בעלי עסקים, אויף אלע קלייטן, און אלע האבן געציטערט פון אים, און צוגענומען אזויפיל פרוכט און פרוכט מיט ירקות מיט אלע זאכן. אבער איצט אז איך האב זיך געדארפט באגעגענען מיט אים האב איך זיך אריינגעטראכט אז נאך אלעמען איז ער דאך א איד, ער איז דאך מיינער א ברודער, ס'איז דאך אויף אים א גרויסע רחמנות וואס ער פירט זיך אויף נישט ווי עס בדארף צו זיין, ער פירט זיך נישט ווי ס'שטייט אין די תורה. מ'מעג פיינט האבן מ'מעג פיינט האבן זיין נישט אידישע הנהגה אבער ער איז דאך פארט א איד, און א אידן טאר מען נישט פיינט האבן, אדרבה, ער איז דאך פארט א איד און איך האב אים ליב, אדרבה, מען דארף אים ארויסהעלפן אין זיין ביטערן מצב, מיט איינזעעניש און ברידערליכער ליבשאפט קען מען אים אוועקנעמען פון די שלעכטע זאכן וואס ער טוט. ווען איך האב זיך זייער טיף אריינגעטראכט אין דעם, האב איך דערפילט אין הארצן אז יעדער געפיל פון כעס און פיינטשאפט איז פארשוואונדן געווארן פון מיר, איך האב אים מער נישט פיינט. און מיין הארץ איז אנגעפילט געווארן מיט רחמנות און ליבשאפט צו דעם שמשונען. דאן בין איך געווען זיכער אז די דאזיגע געפילן וועלן זיך אפשפיגלען אויכעט אין שמשונ'ס הארץ, און איך האב זיך גארנישט געשראקן צו באגעגענען זיך מיט אים אין וואלד. און דאס איז אויך וואס אונזערע חכמים זכרונם לברכה לערנען אונז, אזוי האט דער רב אויסגעפירט, כמים הפנים לפנים, ווי וואסער שפיגלט אפ א געזיכט ווען מען קוקט אריין אין די וואסער זעסטו דיין אייגענעם געזיכט, אזוי שפיגלט אפ איין הארץ די געפילן פון א צווייטע הארץ, א מורא'דיגע מעשה וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם ווי מען דארף זיך פירן. די צווייטע מעשה וואס מען וועט דערציילן היינט איז דער קעפל פון איר איז דער דאקטער, אמאל האט אין דער אלטער שטאט באגדאד געלעבט א גרינס פארקויפער, איינער וואס האט פארקויפט גרינסן, אברהם איז געווען זיין נאמען, ער האט געהאט א קליינע קרעמל אויפן מארק פלאץ וואו ער האט פארקויפט אלערליי גרינסן און שאר ירקות, רוב קונים זיינע זענען געווען ארימע ווייבער, אידישע און נישט אידישע, דארטן זענען געווען די אראבישע, אין באגדאד איז געווען די אראבישע פרויען וועלכע פלעגן קומען צו אים קויפן מציאות, און ער האט אלעמען באהאנדלט זייער ערליך, מיט איינזעעניש און גוטהארציגקייט און געפירט זיך מיט יעדן איינעם זייער שיין. טאמער האט אן ארעמע פרוי נישט געהאט די גראשן צו באצאלן, איז זי נישט ארויס פון זיין קרעמל מיט ליידיגע הענט. אברהם האט געהאט א גוטן נאמען אין מארק, אבער פון זיין גוטסקייט און ערליכקייט האט ער, פארשטאנדיג, האט ער פיל פרנסה נישט געהאט, און ער האט קוים געקענט שפייזן זיין ווייב און די קינדער. פון דעסוועגן האט ער זיך נישט באקלאגט אויף זיין שווערע מערכה, אדרבה ער האט געלויבט און געדאנקט דעם אויבערשטן וואס ער דארף חלילה נישט אנקומען צו לייטן, ער לעבט, ער מוטשעט זיך אבער ער לעבט ברוך השם, און וואס ער איז געבענטשט געווארן מיט א גוטע ווייב און טייערע קינדערלעך פון וועמען זיי האבן געהאט אמת'ע אידישע נחת. אברהם'ס גוטע אויפפירונג צו גאט און צו לייטן האט געמאכט א גרויסן רושם אין הימל, די מלאכים וועלכע זיינען געבארן געווארן פון די מצוות און מעשים טובים, וואס ער פלעגט געבן פרויען וואס האבן נישט קיין געלט, פלעג ער זיי געבן אן געלט ממש. איז די מלאכים וואס זענען געבארן געווארן פון זיינע מעשים טובים, וואס אברהם און זיין ווייב האבן געטאן אלע טאג, האבן שטארק מלמד זכות געווען אויף זיי, ס'איז באשלאסן געווארן אין הימל אז זיי זאלן אויפגעריכטעט ווערן און מער נישט דארפן ליידן קיין נויט, ער זאל ווערן א גביר, אויך דער שׂטן האָט נישט געהאַט װאָס אויסצוזעצן קעגן אים, דער שׂטן האָט נישט קײן זאַך צו זאָגן קעגן דעם אַבֿרהמען. אַדרבה, ער האָט געזאָגט, לאָמיר זען אױב אַבֿרהם װעט אַ זײַן אַזױ גוט און פֿרום אין רײַכקײט, װי אַזױ ער איז אין אָרעמקײט. לאָמיר זען, צי אַט װערן אַ גבֿיר, צי אַט נישט װערן קין קמצן און אַט װערן, אַט אָנהײבן זיך פֿירן, װי דער נסיון פֿון רײַכקײט איז אַ סך שװערער װי דער נסיון פֿון אָרעמקײט. יענע נאכט איז דער קאליף געזעצן אויפן דאך פון זיין פאלאץ צוזאמען מיט זיין באליבטן שטערנזעער. דער קאליף איז געזעצן דארטן דער גוי, דער אראבער, און ער האט געהאט מיט זיך איינעם וואס ער איז א באליבטער זיינער און ער איז געווען א גרויסער שטערנזעער. זיי האבן געקוקט אויף די שטערן כדי אויפצוכאפן צייכנס ווען וועגן צוקונפטיגע פאסירונגען. זיי פלעגן זען לויט די שטערן וואס גייט פאסירן אין די קומענדיגע טעג. לויט די אויסטייטשונגען פון דעם קעניגליכן שטערנזעער וואס מען זעט וואס מען זעט אין די שטערן. פלוצלינג האט אויפגעשיינט א שטערן און איז ווי א בליץ דורכגעלאפן פון איין עק הימל צום צווייטן און האט זיך גלייך אויסגעלאשן. א פחד האט אנגעפילט דעם קאליף'ס הארץ. וואס זאל דאס באדייטן? האט ער געפרעגט זיין שטערנזעער מיט זייער א טיפער אומרואיגקייט. א גרויסער שטערן איז דורכגעלאפן פון איין זייט הימל צום אנדערן מיט א בליץ און זיך גלייך פארלאשן, ער האט זיך זייער דערשראקן פון דעם. דער שטערן זעער איז געווען א שונא ישראל און ער האט שוין לאנג געווארט, ער האט געווארט לאנג אויף א געלעגנהייט צו באוועגן דעם קאליף ארויסצוטרייבן די אידן פון זיין מלוכה, איצט איז געקומען די געלעגנהייט. מיט אן ערנסטע מינע מיט פארגלאנצטע אויגן האט ער האט ער דעם קאליף אויפגעקלערט דעם סוד פון דעם גרויסן געפאלענעם שטערן, און ער האט אזוי געזאגט, דו זאלסט וויסן, מיין טייערער גרויסער קאליף, אז דאס איז דער שטערן פון די אידן אין דיין לאנד, וואס מיר האבן יעצט געזען, מיינט אז זיי דעם שטערן וואס מיר האבן געזען איז די אידן, מיינט אז זיי האבן געהאט א ליכטיגן מזל אונטער דיין הערשאפט און האבן זיך אויסגעשפרייט פון איין ברעג פון דיין לאנד ביזן צווייטן, אבער איצט איז זייער מזל אויסגעשפילט, דו מוזט דעריבער ארויסגעבן א באפעל ארויסצוטרייבן אלע אידן פון דיין לאנד, עס האט געוויזן אז זיי זענען געווען ביי דיר זייער צופרידן, עס איז געווען א שטארקע ליכט, אבער אזוי ווי עס איז געקומען צו די אנדערע זייט האט זיך עס פארלאשן, עס ווייזט דיר אז זיי האבן מער נישט קיין מזל און מען דארף פטור ווערן פון אלע אידן פון די פון דיין לאנד. אבער די אידן האבן געבראכט מזל און ברכה אין מיין לאנד, זיי זענען גוטע און געטרייע בירגער און האבן זיך נישט פארזינדיגט קעגן מיר צו פארדינען אזא שווערע שטראף צו זיי ארויסווארפן ארויסטרייבן פון די גאנצע מדינה. אזוי האט דער קאליף זיך געקווענקלט און געענטפערט דעם שטערנזעער, די שטערן אין הימל לייגן נישט, זיי זאגן נישט קיין שקר, ס'איז א גרויסע געפאר נישט צו אויספאלגן זיי, ס'איז א גרויסע סכנה דו קאליף, קאליף מיינט אפשר דער מלך, ס'איז א גרויסע סכנה נישט פאלגן וואס די שטערן זאגן דיר, אזוי האט אים דער שטערנזעער געזאגט און האט אים געווארנט. איך האב איך האב געהערט האט זיך דער קאליף ווייטער געפרואווט דינגען, איך האב געהערט וואס דו זאגסט אז אידן שטייען נישט אונטער דער מאכט פון די שטערן אין הימל נאר זייער גאט אליין פירט אן מיט זייער גורל, דער קאליף האט אים געענטפערט, איך האב געהערט אמאל אז אידן שטייען נישט אונטער דער מאכט פון די שטערן אין הימל נאר זייער גאט אליין פירט אן מיט זייער גורל, במילא דאס וואס דו האסט מיר געזאגט איז מיינט גארנישט איז נישט אמת. דער דער שטערנזעהער האט זיך נישט בארואיגט, ער ענטפערט אים ווייטער, דאס איז טאקע אמת אז אידן שטייען נישט אונטער די שטערן, אבער אבער ס'איז נישט דער גאנצער אמת, האט דער האט דער האט דער כיטרער שטערנזעהער געענטפערט דעם קאליף, ווען אידן פירן זיך לויט ווי זייער גאט פארלאנגט פון זיי, דאן פירט ער אן מיט זייער גורל, קיינער האט נישט קיין שליטה איבער זיי, אבער ווען אידן דערווייטערן זיך פון זייער גאט און היטן נישט אפ זייער תורה און מצוות ווי עס באדארפט צו זיין, לאזט ער זיי איבער אויף דעם באראט פון די שטערן. סאו ווען זיי פירן זיך ווי ס'דארף צו זיין זענען זיי העכער פון מזל, שטערן קען גארנישט זאגן אויף זיי. ווען זיי פירן זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, לאזט זיי דער אייבישטער איבער אין די הנהגה פון די שטערן, ווי אלע אנדערע פעלקער פון דער וועלט. אזוי האט געענטפערט דער שטערנזעער. ענטפערט אים דער, פרעגט אים דער קאליף, און פון וואנעט איז די ראיה אז די אידן געפינען זיך איצט אין אזא מצב אז זיי פירן זיך נישט ווי דער אייבישטער וויל? האט דער שטערנזעער געזאגט, איך קען דעם קאליף לייכט איבערצייגן אין דעם אז זיי פירן זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, און דאס וואס די שטערן האבן געוויזן איז זייער ריכטיג ווייל אין אזא צייט זענען זיי אונטער די באפעל פון די שטערן. און ער זאגט אים, איך קען דיר איבערצייגן. פרעגט אים דער קאליף, ווי אזוי וועסטו מיר עס באווייזן? האט דער שטערנזעהער געענטפערט, גאנץ פשוט, מיר וועלן געפינען אן ארעמען ערליכן אידישן קרעמער אין מארק, און דער קאליף וועט אים הייסן פארנעמען זיך מיט א גאנץ אנדערע באשעפטיגונג, צו וועלכער ער איז גארנישט צוגעפאסט, ווי למשל, ס'נעמען א אידן א פשוט'ן אידן וואס ער האט א קליינען א געשעפט אויפן מארק פלאץ, און עס אים זאגן ער זאל אנהייבן טון א אנדערע מלאכה, למשל וואסער א מלאכה? ער זאל ווערן א דאקטאר, זאל פארנעמען זיך מיט דאקטעריי, דאן וועלן מיר זען אויב ער וועט מצליח זיין און דערביי בלייבן דער זעלבער גוטער און פרומער איד, איז א סימן אז איך האב געמאכט א טעות וועגן דעם אויסגעלאשענעם שטערן, אבער אויב ער וועט נישט מצליח זיין, אדער אפילו יא מצליח זיין, נאר נישט ביישטיין דעם נסיון פון עשירות, ער'ט ווערן א גרויסער גביר, ער'ט מצליח זיין, דער אייבשטער'ט אים געבן הצלחה אין דאס, אבער ער וועט נישט ביישטיין אין דעם נסיון פון עשירות, וועט זיין ביי דיר קלאר אז דער כאליף האט נישט וואס איבערצוטראכטן און קען ארויסגעבן די גזירה מיט א זיכערע הארץ ארויסטרייבן אלע אידן פון דיין מדינה. דער קאליף האט זיך זייער גוט צוגעהערט און האט מסכים געווען. אויף מארגן אינדערפרי האבן זיך דער קאליף און זיין שטערנזעהער פארשטעלט אין איינפאכע בגדים און האבן געמאכט א שפאציר אין מארק. זיי האבן זיך גענומען נאכפרעגן ווער איז דער ערליכסטער קרעמער אין מארק, אויף וועמען קען מען זיך פארלאזן, ווער דער ערליכסטער מענטש. אברהם, דער גרינס פארקויפער, האבן אלע געענטפערט, ער איז דער ערליכסטער מענטש וואס איז דא אין מארק. צוריקקומענדיג אין פאלאץ, האט דער קאליף געהייסן ברענגען דעם אידן, זאל ברענגען אברהמ'ן צו אים. אין א קור און א קורצע וויילע שפעטער, איז אברהם געשטאנען פאר דעם ליף, דעם קאליף. ער איז געווען א בלעכער, דער פנים איז געווען אינגאנצן ווייס, און א פארציטערטער, וואס וויל ער פון אים? וואס איז דיין נאמען האט אים דער קאליף געפרעגט, האט ער געענפערט אברהם, וואס איז דיין באשעפטיגונג, איך פארקויף גרינסן אין מארק, וואלסטו וועלן אפשר זיין א דאקטער, פרעגט אים דער קאליף, ענפערט אים אברהם, איך ווערן א דאקטער? דער קאליף מאכט לצנות פון מיר? שפאסט פון מיר? ניין, ענטפערט אים דער קאליף, איך שפאס נישט, איך פאס, איך שפאס שוין גארנישט, פון היינט אן ביסטו א דאקטער. האב רחמנות האט זיך אברהם גענומען בעטן, וואס בין איך שייך צו ווערן א דאקטער, איך האב קיינמאל נישט געלערנט גארנישט וועגן א דאקטער. ענטפערט אים דער קאליף מיט א שטרענגקייט, דאס איז מיין באפעל! גיי געזונטערהייט און קום צוריק אין א חודש ארום, איך וויל וויסן ווי עס גייט דיר אין דיין נייעם בארוף, אין דעם נייעם ארבעט וואס דו טוסט אלס א דאקטאר. אברהם איז געקומען אהיים, ער האט אויסגעזען נישט מיט אלעמען, צובראכן, צוקלאפט, וואס איז מיט דיר? אפשר, אפשר זאלסטו גיין צו א דאקטער, האט זיין באזארגטע ווייב צו אים געזאגט, זעסט אויס געפערליך, דארף גיין צו א דאקטער זען וואס דער איז. ענטפערט אברהם צו די ווייב, איך בין דאך אליין א דאקטער. און ער האט זיך זייער שטארק צושמייכלט מיט א ביטערן שמייכל, און געזאגט די דאקטער, שיקסט מיר צו א דאקטער, איך בין דאך אליין א דאקטער. אוי וויי איז מיר, האט די ווייב א זאג געטאן, אוי וויי איז מיר, ביסטו חלילה אראפגעגאנגען פון זינען? וואס הייסט דו ביסט אליין א דאקטער? אברהם האט זיך אוועקגעזעצט און האט דערציילט זיין ווייב וועגן דעם גאנצע מעשה ווי דער קאליף האט אים גערופן און האט אים געגעבן א באפעל אז ער ווערט א דאקטער. מזל טוב! אז דער קאליף זאגט אז דו ביסט א דאקטער, ביסטו א דאקטער. מיט'ן קאליף קען מען זיך נישט שפילן. דער אויבישטער וועט רחמנות האבן, האט זי אים געטרייסט, און וועסט מצליח זיין. אברהם האט פארקויפט זיין קרעמל, ער פארקויפט נישט מער קיין קיין ירקות אין מארק, ער האט זיך אויפגענעהט א נייע מלבוש און איז ארויסגעגאנגען אין איינעם פון די שיינע געגנטן פון באגדאד, וואו ער האָט געדונגען אַ צימער צו דער גאַס, האָט ער צו דער גאַס, אין דרויסן פון פענצטער, האָט ער אויפגעהאָנגען אַ גרויסן שילד, אברהם דער רופא, אברהם דער דאָקטער. באַלד האָבן גענומען קומען פּאַציענטן צום נייעם דאָקטער, קראַנקע מענטשן האָבן אָנגעהויבן קומען צום דאָקטער. ס'רוב זיינען דאָס געווען גאָר רייכע מענטשן, וועלכע האָבן זיך באַקלאָגט אויף אַלערליי חולאות'ן, קאפווייטיג, הארצקלאפעניש און אנדערע אמת'ע און איינגערעדטע קרענקען. אברהם האט זיי באהאנדלט זייער פריינטליך און געדולדיג. דעם האט ער געזאגט אז זיין מיחוש קומט פון צופיל זארג און זאל דעריבער האבן מער בטחון אין דעם באשעפער. האב בטחון אין אייבערשטן, וועט דיר אוועקגיין דער קאפווייטיג. א צווייטן פאציענט האט ער געזאגט אז ער עסט צופיל און זאל און זאל א וואך צייט אפהיטן א שטארקע דיעטע און עסן נאר גרינסן. א דריטן האט ער פארשריבן א רפואה וואס ער האט אליין צוגעגרייט פון גרינסן זאפט און האניג, ער האט אויסגעקוועטשט גרינסן, אויסגעמישט מיט האניג און האט עס אים געגעבן, און אזוי ווייטער, יעדן איינעם האט ער געגעבן א אנדערע רפואה. און מערקווירדיג זייער אינטערעסאנט, זיינע עצות און רפואות האבן געהאלפן. די פאציענטן האבן געפילט אז עס ווערט זיי פשוט ליכטיג אין די אויגן. עס האט לאנג נישט געדויערט ביז אברהם האט זיך קונה שם געווען אלס דער בעסטער דאקטער אין באגדאד. עס איז ארויסגעגאנגען א שמועה אין די גאסן אז דער בעסטער דאקטער אין באגדאד איז דער אברהם. רייך און אָרעם זיינען געקומען צו אים זיך היילן. אברהם האָט זיינע פּאַציענטן נישט באַריסן, וויפיל איינער האָט אים באַצאָלט, האָט ער גענומען מיט אַ דאַנק, ער האָט נישט געהאַט קיין פּרייז, ער האָט נישט געריסן וויפיל דו קענסט, און פון אַן אָרעמאַן האָט ער קיין געלט אינגאַנצן נישט גענומען. נאר אפט האט ער נאך צוגעגעבן דעם ארימאן א שיינע נדבה, ער זאל קענען איינקויפן זיך מער געזונטע שפייז צו עסן ער זאל זיין געזונט. די רייכע פאציענטן האבן האבן האבן אים אבער באשאטן מיט גאלד און געשאנקען. געווארן א גרויסער גרויסער גביר. די הצלחה האט אברהמען נישט פארדרייט דעם קאפ. ער איז געבליבן מיטן גלייכן קאפ זיינעם, ער האט ווייטער געפירט זיין באשיידענעם לעבן און האט פארטיילט צדקה בסתר מיט א גאר ברייטער האנט. אזוי זענען דורכגעלאפן די ערשטע דרייסיג טעג, און אברהם איז אוועקגעגאנגען צום פאלאץ צו שטעלן זיך פאר דעם קאליף, ער האט אים געהייסן אין א חודש זאל ער קומען צוריק און געבן א רעפארט. קומענדיג צום טויער פון דעם פאלאץ, האט מען אים געזאגט אז דער, אז דער קאליף איז קראנק און קען קיינעם נישט אויפנעמען. איך בין דאָך אַבֿרהם דער דאָקטער, זאָגט ער זײ, די שומרים, לאָזט מיר אַרײַן צום קאַליף, אפֿשר קען איך אים העלפֿן. מע האָט דעם באַרימטן דאָקטער באַלד אַרײַנגעפֿירט אין קעניגלעכן שלאָפֿצימער, װוּ דער קאַליף איז געלעגן מיט אַ פֿישבײן אין האַלדז און האָט געקרעכצט פֿון װעטיק. עס האָט זיך אים אָפּגעשטעלט אַ פֿיש, אַ בײן פֿון אַ פֿיש האָט זיך אים אָפּגעשטעלט אין האַלדז. דער קאליפ'ס דאקטוירים האבן געפרואווט ארויסנעמען דעם ביין, אבער וואס מער זיי האבן זיך געפארקעט דערמיט, וואס מער זיי האבן געטרייט צו עס ארויסנעמען, אלץ ערגער האבן זיי געמאכט, ביז דער קאליף האט זיי מיט כעס ארויסגעטריבן און האט זיי און האט זיך געגרייט אויסצוהויכן זיין נשמה, ער האט זיך געגרייט צו פעגערן. איך בין אברהם דער דאקטער, האט אברהם געזאגט, אריינקומענדיג צום קאליף. דער קאליף האט אויסגעשאסן מיט א געלעכטער, ער ווייסט דאך אז ער איז גארנישט קיין דאקטער, ער האט אים געהייסן גיין ווערן א דאקטער. דער קאליף האט אויסגעשאסן מיט א גרויסן געלעכטער, ער האט זיך געקייכט און געשטיקט לאכנדיג, און האט זיך אזוי שטארק צוהוסט פון לאכן, ביז ער האט ארויסגעבראכן דעם פיש ביין פון גארגל, ער האט אויסגעבראכן דעם ביין. ס'איז דעם קאליף געווארן ליכטיג אין די אויגן, דו האסט דאך מיר פשוט געראטעוועט מיין טייערער אברהם, ווי זאל איך דיר באלוינען? האט צו אים דער קאליף געזאגט מיט א טיפער דאנקבארקייט. עס קומט מיר נישט קיין דאנק אדוני המלך, האט אברהם געענטפערט, דער אויבישטער ער איז דער אמת'ער רופא חולים, ס'נישט איך. אויב דער אויבישטער מאכט דיר פאר א שליח צו היילן קראנקע, ביסטו באמת א גוטער דאקטער, פון היינט אן וועסטו זיין מיין פערזענליכער דאקטער. און איצט דארפן מיר מאכן א שטיקל חשבון מיט מיין שטערנזעער. דער קעניג האט געזען אז ער איז געבליבן פונקט ווי ער איז געווען פריער, דער זעלבער פיינער מענטש, און ער בעט נישט קיין געלט פאר דעם וואס ער האט געראטעוועט דעם קעניג, און מסתמא האט ער שוין געהערט אויכעט וואס ער טוט מיט די אלע מענטשן, עס קומט א ארעמאן נעמט ער נישט קיין געלט און ער גיבט אים נאך א נדבה, און די און די אלע געלט וואס ער האט פון די גרויסע גבירים וואס זיי גיבן אים, האט דער קיסר געזאגט, מען דארף מאכן עפעס א חשבון מיט דעם מיט דעם שטערנזעער, דאך א ליגענער, ער איז נאך א שונא ישראל האט געוואלט פטור ווערן פון די אידן, ער האט געהייסן גלייך אריינפירן דעם שטערנזעער און האט צו אים געזאגט, דו האסט פארשפילט דיין קאפ, ווען דו וואלסט געווען א גוטער שטערן זעער וואלסטו געוואוסט אז דער אויסגעלאשענער שטערן איז געווען נישט דער אידישער שטערן, דו ווייסט וואס עס איז געווען? ס'געווען דיין אייגענער אומגליקליכער שטערן האט דער קעניג געזאגט צו דעם שטערן זעער. דו דער שטערנזעער האט זיך געווארפן צום קאליף'ס פיס, איז אראפגעפאלן אויפן דרערד צו זיינע פיס, און האט זיך געשווארן אז ער וועט מער נישט אויסרעדן קיין שלעכט ווארט קעגן די אידן. וואס טוט מען דא? האט דער קאליף א זאג געטאן, זאל אברהם באשליסן דיין גורל. זיי קוקן אלע אויף אברהמ'ן און זען וואס ער גייט זאגן. אדוני המלך האט אברהם געזאגט, פיל קראנקע האב איך באהאנדלט, נאך אזא חולה ווי ער האב איך נאך נישט האב איך נאך נישט געהאט, איך גלויב אבער אז ער איז שוין אויכעט אויסגעהיילט געווארן, לאז אים בלייבן אזוי לאנג ווי ער וועט האלטן ווארט, אז ער וועט נישט רעדן קיין איין ווארט קעגן קעגן די אידן. איך שווער, איך שווער, האט דער שטערנזעער פארזיכערט דעם קאליף און זיין נייעם דאקטאר. און דאס איז דער סוף פון אונזער מעשה, און אז דער סוף איז גוט, איז אלץ גוט. וועלן מירצעשעם ממשיך זיין די קומענדיגע וואך די סיפורי צדיקים, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון זיי, הנהגה טובה, טון א טובה א אידן, און אלע זאכן וואס מ'לערנט זיך אפ פון די אלע מעשות.